אונזער היינטיגע שיעור איז איבער די נושא פון שיכור'ן אין פורים. אפאר נקודות וואס קען זיין אינטערעסאנט פאר מענער, פאר פרויען, און בכלל צוגאנג אין לעבן. די ערשטע נקודה וואס אונז זאל מיר אדרעסירן אז ווען ס'קומט צו שיכור'ן אין פורים קען עס פאר פרויען זיין זייער א שווערע זאך צוצוקוקן און מיטהאלטן ווי זייער מאן איז שיכור, איז אנגעטרונקן. און די נקודה פון די שוועריקייט פון פון דעם איז אפאר נקודות אפאר סיבות פארוואס ס'קען זיין שווער פאר א פרוי, סתם אזוי איז א פרוי מער א איידל איידלקייט אין נפש, מער א איידלקייט מער א באזעצנקייט, און פאר אזא מין סארט נפש ווי א פרוי איז די נושא פון. ארויס פון די גלייזן, ארויס פון די כלים, די שמוץ וואס מאכט אן, די נישט מסודר'קייט וואס ליגט אין דעם, איז א שווערע זאך, אבער ס'איז נאך מער פון דעם, ווען מען פארשטייט וואס וואס א פרוי דארף אין איר מאן, אלס א דוגמא פון א באזעצנקייט, אלס א דוגמא פון א מנהיג פון די שטוב, פון די ראש המשפחה, און דא האט מען די ראש המשפחה וואס איז נישט ביי זיך אינגאנצן, וואס איז אונטער די איינפלוס פון פון עפעס אנדערש פון אלקאהאל איז קען עס שאפן א געוויסע אומסעקיוריטי פון דער מאן וואס ער דארף צו זיין דער וואס ברענגט די סעקיוריטי איז דאס אליינס איז א סיבה פאר שוועריקייט פאר א פרוי. און נאכאמאל פארשטיי די פוינט איז דאס נישט קיין סיבה צו מחליט זיין יא אדער ניין וועגן שיכור'ן יעדער זאל טון ווי זיין הייליגע מנהג און ווי די הלכה און ווי אזוי ער זעהט ריכטיג און פאסיג אויף עבודת השם און די גרויסע עבודה פון די טעג. אבער ס'איז אזויפיל א סיבה צו פארשטיין אויב האט מען א שוועריקייט, אויב פילט מען פרעשור, אויב פילט מען א געוויסע זאך מצד די ווייב וואס זי האט די פראבלעם מיט שיכרות זאל מען עס כאטש פארשטיין און בעיקר בארעכטיגן איר וועלט, איר געפילן, און פארשטיין אז דאס האט רעכט, עם כל זה קען זיין אז אין די טעג, אין די טאג, אין די הייליגע טאג פון פורים איז דא א עבודה וואס איז שיכרות וואס מען דארף טון די עבודה אפילו לאמיר זאגן ווען א מאן דארף פארן א ביזנעס טריפ און ס'איז שווער פאר די פרוי זי האט נישט קיין חשק דערצו און מען קען מסביר זיין אסאך סיבות פארוואס ס'איז שווער פאר א פרוי ווען די מאן איז נישט דאהי פאר א ביזנעס טריפ אבער ס'איז א ביזנעס טריפ איז אז מען האט דערהערט אז זיך אנשיכור'ן איז א וויכטיגע עבודה און די תכלית ס'האט א תכלית מיט א תפקיד איז איז ווייסט מען מצד אחד פארשטייט מען די פרוי און מצד שני טוט מען נאך אלץ וואס מען האט צו טון. און א קלוגער וועט מאכן זיכער און פרובירן צו מעורר זיין זיין ווייב און אריינברענגען אין איר די געפיל צו שעצן על כל פנים וואס ער טוט ס'זאל טאקע אין איר אויגן אויך אויסזען ווי א ביזנעס טריפ ווי עפעס וואס איז פארדינט וואס מען פארדינט וואס איז א תועלת וואס איז א ווערד אויך אין איר אויגן. יעצט אבער לאמיר יעצט רעדן צו די וועלט פון מענער און אויך צו די פרויען און טאקע פארשטיין עפעס א געדאנק איבער די שיינקייט און די עבודה פון שיכרות וויאזוי מען קען עס מסביר זיין אויף אונזערע אויף אונזערע השגה. די עבודה פון א איד דרייט זיך אגאנצן צייט ארום די הכרה אין דעם אז די אייבערשטער פירט די וועלט, מצד אחד און מצד שני דארף מען אונז נאך אלץ זיין אין די וועלט און טוהן השתדלות, טוהן אליינס וואס מען דארף טוהן, מיט זיך, מיט די ווייב, מיט די קינדער, מיט די געשעפטן, אין די געשעפט, ווען מען גייט איינקויפן, די גאנצע סדר הדרך ארץ וואס א מענטש האט אויף די וועלט, איז מצד אחד דארף מען אונז טוהן די מעשים, די השתדלות, און מצד שני דארף מען א גאנץ צייט געדענקן אז די באשעפער פירט די וועלט און דאס וואס אונז באקומען, מען האט נאר באקומען וואס קומט פון אים, און נאר וואס איז באשערט, און באמת דאס איז פון די יסודות פון אמונה, וואס די יסודות פון אמונה באגלייטן די עבודה פון א איד א גאנץ לעבן, און א גאנץ יאר, ס'קומט צו פורים, און אונז זאמיר דערקענען, אונז זאמיר איינמאל א יאר אנערקענען, אז נישט אין דעם וואס אונז טוען ווענדט זיך זאכן, נישט אין אונזער געלונגענקייט ווענדט זיך אונזער הצלחה, און אונז חזר'ן מיר עס און מען געדענקט עס, אבער ווען מען שיכור'ט זיך אן, און מען פארשטאפט דעם קאפ, מען נעמט אוועק דעם קלארקייט פון קאפ, און מען זאגט פאר די קאפ, איך לייג דיר אביסל אוועק אין די זייט, ווייל איך אנערקען אז די באשעפער פירט די וועלט, איך אנערקען אז מיין הצלחה און מיין לעבן ווענדט זיך נישט אין מיין געלונגענקייט, כי לא מכחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, נישט איך בין איינגערעדט אז מיין געלונגענקייט און מיין שארפקייט איז דאס איז מיין מפתח צו הצלחה. ממילא ווען מען קומט זיך פרייען פורים און מען וויל זיך פרייען אויף די ניסים וואס די אייבערשטער האט געטון דעמאלטס, אויף די נצחיות וואס די אייבערשטער האט באוויזן פאר כלל ישראל אז מען וועט ביישטיין אזעלכע גרויסע שונאים ווי המן ברוחניות ובגשמיות און אז כלל ישראל איז א נצח און אז אידישקייט וועט שטיין און אז ערליכקייט וועט שטיין און מען וועט זיך שלאגן מיט עמלק און זיך נישט לאזן פון קליפת המן וכדומה די גאנצע שטארקייט וואס מען נעמט ארויס און אז די אייבערשטער איז אין די השגחה פרטית אין יעדע זאך און די נסים נסתרים וואס געשעט פונעם אייבערשטן אז מען וויל דאס פראווענען נעמט מען א גלעזל משקה און וויין און מען לייגט דעם מח שלאפן אביסל און מיט דעם וואס מען לייגט שלאפן איז די עבודה איז אז אונז געמיר אוועק אונז אנערקענען איינמאל א יאר אז גארנישט איז נישט אונזער קרעדיט גארנישט איז נישט אונזער פאוער גארנישט איז נישט אונזער כח אונז געמיר נישט קיין קרעדיט פאר אונזער מח נאר פארן אייבערשטן. דאס איז די עבודה פון א איד א גאנץ לעבן ווען מען טוט זאכן ווען מען איז משקיע אין די שלום בית מען איז משקיע אין די חינוך פון די קינדער, ווען מ'איז משקיע אין פרנסה, ווען מ'איז משקיע אין וואס מ'טוט נאר, פאר די הויז, פאר די לעבן, און די אלע עניני דרך ארץ וואס א מענטש האט צו טון אויפן לעבן און מ'דארף טון, און מ'דארף משתדל זיין, איז די עבודה איז צו געדענקן אז ס'איז נישט אונזער כח, ס'איז אונז דארף מען טון אונזער השתדלות, אבער די אייבערשטער איז דער וואס פירט עס אויס, און די וועג וויאזוי ערליכע אידן פירן. פּורים, צו דאָס געדענקען און צו חזרן איז דורך שכרות, דורך לייגן די מוח אונטער אַ רושם פון וויין און אַוועקלייגן די מוח אַביסל און זיך פרייען טאַקע מיט דעם אַז אונז האָמיר די זכיה סיי צו דינען דעם אייבערשטן אַ גאַנץ לעבן, אַ גאַנץ יאָר און געדענקען אַז ער איז עס און סיי מיט די פאַקט מיט די אַלע חסדים ורחמים וואָס די אייבערשטער געט אונז טאַקע משך די גאַנץ לעבן מיט די בני בית, מיט די קינדער, מיט די פרנסה, מיט אַלעס וואָס מען האָט. די אייבערשטער העלפן ווייטער פאר יעדער איינער און מ'זאל טאקע האבן א פרייליכן פורים און מ'זאל כסדר האבן השפעות טובות און מ'זאל צוזאמען במהרה קענען גיין אנקעגן משיח צדקינו און האבן נאר ניסים גלויים במהרה.